ברוך השם, מסכת ביצה, דף ל"א, עמוד א', אינמיטן עמוד, מיר וועלן נאכאמאל לערנען די משנה. עצים מן השדה, פון פעלד קען מען נעמען מן המכונס, אז ס'איז צוזאמענגענומען, און מן הקרפף, אפילו מן המפוזר, אויב די האלץ ליגט אין מקום המשתמר, אפילו עס איז פונאנדערגעשפרייט. יעצט איזהו קרפף, וועלכן קרפף איז מען מתיר? כל שסמוך לעיר דברי רבי יהודה, איז רבי יהודה דערמאנט אין זיינע ווערטער וועלכן קרפף האט מען מתיר געווען? סמוך לעיר, די גאנצע זאך איז דארף זיין נאנט צום שטאט. צי ס'דארף האבן א שלאס דער קרפף דאס דערמאנט גארנישט רבי יהודה קומט צו גיין רבי יוסי אומר רבי יוסי זאגט רבי יוסי דערמאנט נישט אין זיינע ווערטער אז דארף זיין נאנט צום שטאט פארקערט ער פירט דאך אויס ואפילו בתוך תחום שבת נאר רבי יוסי זאגט כל שנכנסין לו בפותחת אויב מען גייט אריין מיט א שלאס ואפילו בתוך תחום שבת אזוי האבן מיר געלערנט אין דער משנה. איזהו קרפף וכו' איבעיא להו, האבן די בני הישיבה געפרעגט פשט אין דער משנה, היכי קאמר, ווי אזוי זאגט ר' יהודה? צי זאגן מיר כל שסמוך לעיר, ר' יהודה האלט עס דארף זיין נאנט צום שטאט, און אחוץ דעם, והוא דאית ליה פותחת, און אויך דארף ס'זאל זי האבן א שלאס זאל ווערן געהיטן. איי פארוואס האט ר' יהודה נישט דערמאנט דאס ווארט פותחת? ווייל ער לערנט אז סתם קרפף וואס איז קרפף? כ'האב עס ארומגעצוימט, ס'זאל זיין א מקום המשתמר, אז איך לאז עס אפן איז דאך שוין ווידער נישט קיין מקום המשתמר, דאס דארף ער נישט דערמאנען ווייל סתם קרפף. האט א שלאס. קומט יעצט אויס אז לויט רבי יהודה'ן דארף זיין וועלכע זאכן? ביידע זאכן, אי סמוך נאנט צום שטאט און אי ס'האט א שלאס מען זאל דארט אריינגיין. יעצט ואתא רבי יוסי למימר קומט צו גיין רבי יוסי און רבי יוסי זאגט כיון דאית ליה פותחת אויב מען גייט דארט אריין דורך א שלאס. דעמאלט מוז נישט זיין נאנט צום שטאט, אפילו בתוך תחום שבת נמי איז עס גוט אפילו בתוך תחום שבת אויך, איז די טייטש אזוי, קומט יעצט אויס אז לויט רב יוסי אויב ס'האט א פותחת איז גוט אפילו ס'איז נישט נאנט צום שטאט, און אויב ס'איז נאנט צום שטאט דארף מען נישט האבן קיין פותחת, רב יוסי איז מיקל. לויט ר' יהודה האט מען דאך געזאגט ווען מעג מען נעמען די האלץ פון א קרפף דווקא ס'האט ביידע מעלות אי ס'איז נאנט צום שטאט און אויך אויב ס'האט א פותחת זאגט ער א אויב ס'האט א פותחת דארף נישט זיין סמוך איז אפילו ס'איז בתוך תחום שבת ס'ביי די ענדע תחום שבת יעצט ווידער אויב עס האט אויב ס'איז סמוך דארף נישט זיין קיין פותחת. דאס איז איין וועג וואס איך קען לערנען פשט אין דער משנה. או דילמא אדער איך וועל אנדערש זאגן פשט. הכי קאמר, רב יהודה זאגט אזוי, כל שסמוך לעיר, אויב ס'נאר נאנט צום שטאט, בין דאית ליה פותחת בין דלית ליה פותחת, איך קוק אויף קיין זאך נישט, פותחת איז לא מעלה ולא מוריד, דער עיקר, אויב ס'נאר סמוך לעיר, און אזוי פשטות ווי מיר האבן געלערנט אין די משנה, האמער דאך אזוי געלערנט, איזהו קרפף, כל שסמוך לעיר דברי רבי יהודה, אז רבי יהודה זאגט אז דער עיקר קוק איך סמוך, אויב ס'איז סמוך, איז אפילו ס'האט נישט קיין פותחת איז גוט. און ווי איז ווען ס'האט א פותחת און ס'איז ווייט? וועט אויך נישט גוט זיין, ווייל רבי יהודה קוקט נאר אויף וועלכע? אויף דעם סומך. ואתא רבי יוסי למימר, קומט יעצט רבי יוסי און ער זאגט, אפילו בתוך תחום שבת, סומך איז נישט קיין מעלה, דער דין קרפף האט עס, אפילו עס איז בסוף תחום שבת, ודווקא דאית ליה פותחת, ווען איז רבי יוסי מתיר, דווקא ווען ס'האט א שלאס, דווקא ס'האט א שלאס, אבל לית ליה פותחת, אויב ס'האט נישט קיין פותחת, אפילו סמוך לעיר, נמי לא, און סמוך לעיר איז גאר, עס טוט גארנישט נישט אויף. קומט אויס לויטן צווייטן צד אז רבי יהודה קוקט נאר אויף סמוך און פותחת איז לא מעלה ולא מוריד, דאס הייסט סמוך איז גוט צו אפילו עס האט נישט קיין פותחת, אויב סוף תחום שבת איז נישט גוט אפילו ווען ס'האט א פסח. און רבי יוסף מען רעדט דאך שוין נישט גוט, סוף תחום שבת העלפט נישט אפילו ס'האט א פותחת, און רבי יוסי ווידער זאגט איך קוק אויף א פותחת, האט עס א פותחת איז אפילו עס איז סוף תחום שבת, האט עס נישט קיין פותחת איז אפילו סמוך אויך נישט. וויאזוי לערן איך פשט אין די משנה? זאגט די גמרא, תא שמע, כ'וועל זיך דאס פושט זיין. לאמיר נאר זען דאס לשון פון דער משנה. מדקתני, ס'שטייט אין דער משנה, רב יוסי אומר, רב יוסי זאגט, כל שנכנסים לו בפותחת, אויב מען גייט אריין מיט א פותחת דורך א שלאס, ואפילו בתוך תחום שבת, איז לו יצויר אז מיר זאלן לערנען, אז רבי יוסי האלט אז דער עיקר איז נאר פותחת, וואלט רבי יוסי נישט געדארפן דערמאנען די ווערטער ואפילו בתוך תחום שבת, האט ער נאר געדארפן זאגן די ווערטער כל שנכנסים לו בפותחת, און וועל איך דאך וויסן אז ווי דאס זאל ער נישט זיין, וואס גייט ער מיר דערמאנען ואפילו בתוך תחום שבת? איז דאך שוין פון דעם א ראיה אז רבי יוסי זאגט אז בסוף תחום שבת דארף איך האבן פותחת, ווי עט אבער זיין דארטן ווי ס'איז סמוך דעמאלט אפילו ס'איז נישט דא קיין פותחת איז אויך גוט, איינס פון די ביידע מאכט עס א דין קרפף, אויב אזוי קען מען דאך נישט לערנען כל שנכנסים לו בפותחת, וועל איך דאך מיינען אז אפילו סמוך דארף מען אויך האבן א פותחת. דעריבער טייטש איך אזוי, ער זאגט מיר אזוי, דו ווייסט אויב די רבי יהודה האט דאך געזאגט אז סמוך, זאג איך דיר ניין, אויב מען גייט אריין בפותחת דעמאלטס איז עס אויף אפילו בתוך תחום שבת, יעצט לאמיר נאר זעהן וואס האלט רבי יהודה. אויב מיר זאלן לערנען פשט אין ר' יהודה אז ר' יהודה זאגט עס דארף זיין ביידע, פארוואס האט ער דערמאנט נאר סמוך ווייל א סתם קרפף האט א פותחת? קומט דאך אויס פון וועלכן רעדט ר' יהודה, רעדט דאך אויך ר' יהודה מיט א פותחת, האט ר' יוסי נישט געדארפן זאגן דאס לשון כל שנכנסים לו בפותחת? אויב מען רעדט דארט ווי עס האט א פותחת האט ער געדארפן נאר זאגן דו זאגסט פותחת מיט סמוך ניין אפילו בתוך תחום שבת איז דאך פון דעם א ראיה אז ר' יהודה קוקט נאר אויף וועלכע זאך נאר אויף סמוך סתם קרפף מיז די מיז האט נישט קיין פותחת דעריבער האט ר' יהודה דערמאנט סמוך אויב ס'איז נאנט דער קרפף צו דער שטאט אין די זיבעציק אמות סיי ס'האט א פותחת אפילו ס'האט נישט קיין פותחת שטענדיג מעג מען. זאגט יעצט רבי יוסי, דאס ביסטו גערעכט, אויב ס'איז סמוך דארף מען נישט האבן קיין פותחת, אבער ווי וועט זיין כל שנכנסים לו בפותחת, דעמאלט אפילו ס'איז נישט סמוך, אפילו בתוך תחום שבת, מעג מען אויב האט זיך א דין פון פותחת, שמע מינה פון דעם א ראיה, רבי יוסי תרתי לקולא קאמר, רבי יוסי זאגט ביידע לקולא, אז סמוך אליין איז גענוג, און אפילו ס'האט נישט קיין פותחת, און פותחת איז גוט אפילו סוף תחום שבת, שמע מינה איז אזוי א ראיה, אמר רב סלא. אמר רבי ירמי', האט רב סלא געזאגט פון רבי ירמי', הלכה כרבי יוסי, די הלכה איז ווי רבי יוסי, להקל, צו מקל זיין, אז אויב עס האט א פותחת איז גוט אפילו בסוף תחום שבת, און אויב ס'האט נישט קיין פותחת איז אויכעט גוט אויב עס איז סמוך. אין להלכה ווערט אויך דערמאנט אזוי ווי שמואל, ווען קען מען נעמען דווקא. מן הקרפף און מן המכונס, זאגט די משנה, אין מבקעים עצים, יום טוב טאר מען נישט האקן קיין האלץ, לא מן הקורות, נישט פון באלקנס, ולא מן הקורה שנשברה ביום טוב, נישט פון א באלקן וואס איז געווארן צעבראכן יום טוב. יעצט האבן מיר געלערנט פשט פארוואס טאר מען נישט. נישט וועגן דין מוקצה, נאר דער איסור איז ווייל ס'איז א טרחה וואס מען דארף נישט, מען האט עס געדארפן זיך צוגרייטן פאר יום טוב, די גמרא וועט עס באלד אנדערש לערנען פשט. ווער דארף קומען אין קורה? ווייל דער סדר איז דאך פון וואס מען קלאפט האלץ, פון קורות. נאך א דין, ואין מבקעים מען טוט נישט האקן, לא בקרדום, נישט מיט א האק, ולא במגרה, מען טוט נישט שפאלטן מיט א זעג, ולא במגל, נישט מיט א סערפ, אלא בקופיץ. קופיץ ביי אונז האט מען עס אנגערופן א האק מעסער, וואס די קצבים טוען דאס נוצן אויף פלייש. איז גלייך זעה מיר פשטות אין דער משנה א סתירה. דער אנפאנג פון משנה האט געזאגט מען טאר בכלל נישט האקן קיין האלץ, און די משנה פירט אויס אז ס'איז דא וועגן מען מעג יא האקן האלץ, מיט א קופיץ מעג מען יא. רשי.

ס'דא העק וואס ביידע זייטן האט עס נישט קיין שארפע, קיין שמאלע זאך, ביידע זייטן איז עס די זעלבע זאך, אזוי ווי א האמער, אזוי ווי מען רופט עס אן, די שווערע האמערס, דאס הייסט קרדום, און אמאל איז פארהאנען א קרדום וואס איין זייט איז עס ברייט און איין זייט איז עס שארף, אזוי ווי אונזערע העק.

און אויב דאס איז זאכן פון פאכלייט, ווען ער איז זעהט עס אויס כעושה במלאכה, מען טוט מאכן מיט דעם א מלאכה אין יום טוב, לאזט מען זיך אויס אלא בקופץ, סתם קופץ, רש"י זאגט סתם קופץ, ווייל ס'איז דא אנדערע קופץ וואס זענען אזוי ווי אונזערע העק, נאר סתם קופץ הוא סכין של קצבים, ס'איז ווי א מעסער פון די קצבים, וואס איז דא ביי די מעסער פון די קצבים? ס'נאר איין זייט איז עס שארף,

ס'איז דא העק וואס ביידע זייטן איז עס ברייט ס'איז נישט שארף, דאס איז געמאכט געווארן אזוי ווי ביי די שמידס זייערע האמערס וואס מען טוט קלאפן ווי די פטיש, און ס'איז אבער דא העק אזעלכע וואס איין זייט איז ברייט און איין זייט איז עס שארף, און די זעלבע זאך קופץ, קופץ ווערט נישט גענוצט פון קיין בעל מלאכות, אבער סתם קופץ איז ווי אונזער האקמעסער, ס'איז נאר ווי מען זאגט שמאל. אבער ס'קען זיין א קופץ אויכעט וואס איין זייט איז ער שמאל און איין זייט איז ער ברייט. גמרא. פרעגט די גמרא, והא אמרת רישא אין אנפאנג משנה האסטו געזאגט אין מבקעין כלל, מ'טאר בכלל נישט האקן קיין האלץ, איך האב געלערנט אז פארוואס שטייט אין די משנה, אז אין מבקעין לא מן הקורות ולא מן הקורה שנשברה, דאס איז נישט א טעם וועגן מוקצה, נאר ווייל ס'איז א טרחה וואס כ'האב עס געקאנט טון ערב יום טוב. האב איך געלערנט פשט מען טאר נישט האקן נישט פון די קורות וואס זענען געווארן צעבראכן ערב יום טוב אפילו כ'וויל זיי הייצן, כאטש קיין איסור מוקצה נישט דא, נאר ס'איז טרחה דלא צורך, ולא מן הקורה שנשברה ביום טוב, דארט קומט צו נאך א איסור, ס'איז איבער צורך לעומת זה, ווייל ס'איז יעצט געווארן נולד. פרעג איך יעצט די קשיא, אין די רישא זאגסטו מען טאר נישט האקן קיין האלץ, אין די סיפא פירסטו אויס אז מיט א קופץ מעג מען, אמר רב יהודה אמר שמואל, האט רב יהודה געזאגט פון שמואל'ס וועגן, חסורי מחסרא, עס פעלט א פאל אין די משנה, והכי קתני אזוי דארף מען לערנען, אין מב- מבקעין עצים, יום טוב טאר מען נישט האקן קיין האלץ, מן הסואר של קורות. דיע באלקענעס וואס זענען געווארן אוועקגעלייגט צו בילדן דיע דער זייט טאר מען נישט יום טוב האקן קיין האלץ ווייל דיע באלקענעס ליגן דאך נישט אויף צו הייצן דאס איז די הארבסטע מוקצה ס'מוקצה מחמת חסרון כיס. נו, ולא מן הקורה שנשברה ביום טוב, אפילו א באלקן וואס די באלקן איז געווארן צעבראכן יום טוב, כאטש יעצט שטייט דאך עס צו הייצן, אבער בין השמשות איז ער נישט אויף דעם געשטאנען, איז נישט די טייטש אז מען טאר נישט האקן האלץ, פון די סארט באלקענעס טאר מען נישט, אבער פון אנדערע אז די באלקן איז געווארן צעבראכן ערב יום טוב מעג מען יא. יעצט וכשהן מבקעין ווען איך טו האקן האלץ פון אזא איין באלקן וואס איז געווארן צעבראכן ערב יום טוב וואס דאס שטייט להסקה וואס אויף דעם איז נישט דא דער איסור פון מוקצה, אין מבקעין טוט מען נישט האקן די האלץ לא בקרדום ולא במגרה ולא במגל און נישט מיט קיין האק און נישט מיט קיין סערפ און נישט מיט א זעג אלא בקופץ נאר מיט א קופץ נאר מיט דעם האקמעסער. תניא נמי הכי האט מען אויך געלערנט אין ברייתא ווי שמואל אז דער טעם פון דער משנה איז נישט ווייל ס'איז א טרחה נאר מען רעדט זיך אלץ מוקצה דאס איז דער טעם האט מען געלערנט אין מבקעין עצים מען טאר נישט יום טוב האקן קיין האלץ לא מן הסואר של קורות נישט פון די באלקענעס וואס זענען געווארן אוועק געלייגט מען זאל זיי בויען מיט זיי ולא מן הקורה שנשברה ביום טוב לפי שאינו מן המוכן זעט זיך דאך אז דער טעם איז וועגן מוקצה. אין דער משנה האט מען געלערנט ולא בקרדום, אמר רב חיננא בר שלמיא משמיה דרב, לא שנו דאס איז נישט געווארן געלערנט אלא בנקבות שלו מיט דער ברייטער זייט פון די האק טאר מען נישט האקן, אבל בזכרות שלו אדער בזכרות שלו מיט דער שמאלער זייט, מיט וועלכן מיט דער שמאלער זייט מיט וועלכן ס'איז דאך דא א האק ניצט מען אויף צוויי זאכן. די גראבע זייט טוט מען נוצן, איך וויל נעמען איבער ברעכן די האלץ אויף צוויי שטיק, דאס אויף דעם טוט מען נוצן די גראבע זייט, יעצט די שארפע זייט טוט מען נוצן אויף צו האקן אויף דינערע שטיקלעך, איז מיט וועלכן וועלכע ארבעט איז א שווערער ארבעט? וועלכעס דארף מען זיין מער א פאכמאן? מער א פאכמאן דארף זיין ווען מען וויל צוברעכן די האלץ אויף צוויי, אין די ברייט וויל מען עס צוברעכן, נישט מען וויל שפאלטן. זאגט ער אז מען טאר נישט נאר מען טאר נישט מיט א ברייטע זייט אדער מיט א שמאלע מעג מען, פרעגט די גמרא וואס האט מען דא מוסיף געווען פשיטא האט מען דאך געלערנט בקופץ תנן אין דער משנה שטייט דאך בקופץ אין קופץ איז דאך שטענדיג א שמאלע זייט ווייזט דאך אויס אז מיט א שמאלע זייט מעג מען יא. זאגט די גמרא, מהו דתימא, איך וואלט געוואלט מיינען, הני מילי ווען מעג מען האקן מיט א שמאלע זייט, קופץ לחודיה, אז ס'איז אין פארעם פון אונזער האקמעסער, אז די כלי האט נאר א שמאלע זייט, אבל קרדום וקופץ, אבער דארט ווי איין זייט איז שמאל און איין זייט איז ברייט, אימא וואלט איך געוואלט מיינען, מיגו דהאי גיסא אסור, ווייל די ברייטע זייט איז אסור, האי גיסא נמי אסור, זאל די שמאלע זייט אויכעט זיין אסור קא משמע לן, לאזט ער מיר הערן אז אפילו די כלי האט אין זיך, עס איז א העלפטע קופץ און העלפטע קרדום, און מיט דער זייט וואס איז שמאל מיט א שארפע זייט מעג מען האקן. איכא דמתני לה אסיפא, אנדערע האבן איבער געזאגט וואס רב חיננא בר שלמיא האט געזאגט פון רב'ן אויף דער סיפא, אמר רב חיננא בר שלמיא משמיה דרב, וואס איז געשטאנען? לא שנו. ס'איז נישט געווארן געלערנט אלא בזכרות שלו. דאס וואס איך זאג אז מיט א קופץ מעג מען יא, מעג מען מיט א קופץ מיט א שמאלע זייט, אבל בנקבות שלו, אויב די קופץ האט א ברייטע זייט, אסור, טאר מען נישט, פרעגט די גמרא פשיטא, איז דאך א זיכערע זאך, ולא בקרדום תנן, אין דער משנה שטייט דאך נישט מיט א קרדום מיט א האק, און א האק האט דאך וואס? א ברייטע זייט, ווייזט דאך אויס אז מיט א שמאלע זייט מעג מען יא האקן האלץ, זאגט די גמרא, מהו דתימא, איך וואלט געוואלט מיינען הני מילי קרדום. ווען זאגן מיר אז מען טאר נישט מיט א קרדום דווקא ווען ביידע זייטן זענען ברייט, ביידע זייטן איז צד נקבות, דעמאלט טאר מען נישט, אבל קופץ וקרדום, איין זייט איז קופץ שמאל און איין זייט איז קרדום. אימא וואלט איך געוואלט מיינען מיגו דהאי גיסא שרי ווייל די צד זכרות די שמאלע זייט מעג מען, האי גיסא נמי שרי מעג מען, מיט א ברייטער זייט אויך האקן, קא משמע לן קומט מען אונז דערציילן. אז טאקע מיט די זעלבע כלי מיט א ברייטע זייט טאר מען נישט האקן די האלץ אבער מיט א שמאלע זייט מעג מען האקן האלץ תוספות זאגט דא אויף די דריטע תוספות דיבור המתחיל אבל ופירשו התוספות דאין אנו בקיאין בקרדום היכי נעשה מיר ווייסן נישט וויאזוי איז א קרדום הלכך יש לנו לאסור לבקע העצים רק ביד. טאר מען נישט צוברעכן די האלץ נאר מיט א האנט? רש"י זאגט די משנה בית שמלא פירות, א הויז וואס איז פול מיט פירות און איך קען נישט ארויסנעמען די פירות פון דעם הויז ונפחת, און די הויז איז פון זיך אליין געווארן אויפגעבראכן. נוטל ממקום הפחת, נעמט ער דורך דעם ארט וואו עס איז געווארן אויפגעבראכן, און איך זאג נישט אז די פירות זענען מוקצה, ווייל ער האט דאך נישט געטארט אויפברעכן, ממילא האט ער מסיח דעת געווען פון דעם, זאג איך דאס נישט ווייל דער אויפברעכן איז נישט געווען קיין איסור תורה, ווייל די גמרא לערנט עס ווייטער אריין אז ס'איז געווען פארמאכט. ס'איז געליגן ציגל ניט פארשמירט מיט ליים, איז דאך עס נאר א איסור מוקצה, איז ממילא אז דערויף ברעכט מען נישט קיין איסור תורה, ווערט עס נישט קיין מוקצה, דעם זעלבן דין ווי מען טרעפט ביי טבל, כאטש מען קען דאך עס נישט עסן, נאר דאס הייסט נישט קיין מוקצה, ווייל אם עבר ותקנו, ווען ער איז עס מתקן, איז עובר אויף דעם איסור דרבנן איז עס מתוקן. הייסט עס פארראכטן איז די זעלבע זאך דא אויכעט. ר' מאיר אומר אף פוחת לכתחילה ונוטל, ר' מאיר זאגט אז ער מעג לכתחילה גיין אויפברעכן. רש"י ונפחת מאליו ס'איז געווארן אויפגעבראכן פון זיך אליין, נוטל ממקום הפחת, ולא אמרינן און מיר זאגן נישט מוקצין מחמת איסור הן, די פירות זענען מוקצין צוליב דעם איסור, דאין יכול לפוחתו ביום טוב, ער קען דאך עס נישט אויפברעכן יום טוב, ואסח דעתיה מינייהו, האט ער מסיח דעת געווען איז עס נישט מוכן, זאג איך נישט אזוי, פארוואס? דכיון דלא הוי פחיתתו איסורא דאורייתא, מיט דעם אויפברעכן האט ער דאך נישט עובר געווען קיין איסור תורה, פארוואס דא איז נישטא קיין איסור פון סותר, כדמוקמינן לה, ווי די גמרא לערנט עס ווייטער אריין, באוירא דליבני. אז דארט איז געליגן שורות פון ציגל, לאו מוקצין איז עס נישט קיין מוקצין. כדאמר גבי טבל בשילהי פירקין ווי די גמרא זאגט ביי טבל אין ענדע פרק שמוכן אצל שבת, כאטש איך קען נישט עסן דעם תבל, דאך זאגן מיר דאס הייסט נישט קיין מוקצין דאס הייסט מוכן, פארוואס? שאם עבר ותקנו מתוקן, ווען ער האט עובר געווען דעם איסור דרבנן און ער האט מתקן געווען דעם טבל איז עס מתוקן. דעריבער זאגן מיר, איז דא אויך ביי אונז, ווייל דער אויפברעכן איז נישט דא קיין איסור תורה, הייסט עס נישט קיין מוקצה. ר' מאיר זאגט, אף פוחת לכתחילה, ער מעג לכתחילה גיין אויפברעכן, כדמפרש טעמא בגמרא, ווי די גמרא איז מפרש דעם טעם. פרעגט די גמרא, אמאי, פארוואס האלט ר' מאיר אף פוחת לכתחילה? ער מעג גיין לכתחילה אויפברעכן די הויז, והא קא סתר אהלא, ער טוט דאך צוברעכן א אוהל, און דאס איז דאך איינס פון די מלאכות וואס איז נישט מותר אין יום טוב. אמר רב נחומי בר אדא אמר שמואל, רב נחומי בר אדא האט געזאגט פאר שמואל'ס וועגן, באוירא דליבני, דא רעדט זיך אז ס'איז געליגן אוועקגעלייגט ציגל, און נישט צוזאמענגעשמירט מיט ליים. דעמאלט מעג מען? פרעגט די גמרא, אפילו דעמאלט ווען עס איז ציגל אן ליים דארף מען דאך אויך נישט טארן אויפברעכן, איני, עס איז דאך ניט אזוי מען דארף דאך אויך נישט טארן אויפברעכן, והאמר רב נחמן, רב נחמן האט געזאגט, הני ליבני דאייתור מבניינא, מען האט געבויט א בנין, מען האט געבויט א הויז, און ס'איז איבערגעבליבן ציגל, און דאס וואס איז איבערגעבליבן וועט מען שוין מסתמא מער נישט נוצן אויף בויען, נאר מען וועט עס נוצן אויף זיי צו זיצן, באקומט דאס א דין פון א כלי, שרי לטלטולינהו בשבתא, מעג מען זיי מטלטל זיין אין שבת, ס'איז נישט דא אויף די שטיינער אויף די ציגל קיין איסור מוקצה, הואיל וחזי למיזגא עלייהו. ווייל ס'איז דאך ראוי מ'זאל אויף זיי זיצן, ממילא האט עס א דין ווי א כלי. ווי איז אבער שרגינהו ער האט מסדר געווען די שטיינער איינס אויף דעם אנדערן, איז דאך מגלה דעת אז ער טוט זיי באשטימען אויף א בנין, דעמאלט ודאי אקצינהו, האט ער זיי זיכער אפגעשיידט, טאר מען זיי נישט מטלטל זיין. אויב אזוי, ביי אונז אין דער משנה זאל עס אויך זיין אסור מדרבנן מטלטל זיין? ער האט עס דאך אוועק געלייגט, מיינט ער דאך דאס נישט צו נוצן. אמר רב זירא, האט רב זירא גענטפערט, ביום טוב אמרו, רב מאיר האט נאר מתיר געווען אום יום טוב, ווייל דער איסור מטלטל זיין די מוקצה איז דאך נאר מדרבנן, משום שמחת יום טוב האט מען מתיר געווען. אזוי ווי עס איז מותר אוכל נפש טו איך דאך מלאכות דאורייתא מעג איך טון מוקצה אבל לא בשבת, אבער שבת האלט אויך רבי מאיר אז מען טאר עס נישט מטלטל זיין וועגן איסור מוקצה אזוי ווי רב נחמן זאגט דא דער לעצטער תוספות אמר רב זירא ביום טוב אמרו איז תוספות מסביר פירוש דהתירו מוקצה משום אוכל נפש צוליב אוכל נפש איז מען מתיר מוקצה. אבל לא בשבת, שבת איז דאך נישט דא קיין היתר פון אוכל נפש. מכאן יש ראיה לריצב"א שפירש לעיל, פון דא קען מען ברענגען א ראיה צום ריצב"א וואס כ'האב פריער געזאגט, דטילטול מוקצה התירו ביום טוב משום אוכל נפש, אז צוליב אוכל נפש האבן די חכמים מתיר געווען טילטול מוקצה. תניא נמי הכי, האבן מיר אויך אזוי געלערנט אין א ברייתא אז ר' מאיר האט געזאגט זיין דין, נאר יום טוב ניט שבת, שטייט אין דער ברייתא, רב מאיר אומר אף פוחת לכתחילה ונוטל, ער מעג לכתחלה אויפברעכן ארויסנעמען פון דארט פירות ביום טוב אמרו, דעם דין האט מען נאר געזאגט יום טוב, אבל לא בשבת, אבער שבת טאר מען ניט. רש"י. אמר שמואל האט שמואל געזאגט חותמות שבקרקע, טירן פון גריבער וואס זענען פארמאכט מיט שטריק צוגעבינדן, מתיר. ער מעג אויפבינדן דעם קשר, ווייל ס'איז נישט קיין קשר של קיימא, ווייל ס'איז דאך געמאכט געווארן מען זאל שטענדיג אויפבינדן. אבל, אבער לא מפקיע, ער קען נישט אויפבינדן די פלעכטונג פון דעם שטריק. ולא חותך, און ער קען נישט דאס נישט צושניידן, ווייל אויב דאס איז דאך שבקרקע איז דאך דאס א חלק פון דער ערד, איז דאס סתירה, ווייל ס'איז דא דער ענין פון סתירה ביי בנין של קרקע. שבכלים, די חותמות, די שטריק וואס איז צוגעבינדן די טירן פון די כלים פון א שאנק, מתיר מעג ער אויפבינדן ומפקיע מען מעג עס אויפפלעכטן וחותך ווייל בכלים זאגן מיר אין בנין בכלים אין סתירה בכלים אחד שבת ואחד יום טוב ס'איז נישט קיין חילוק אין דעם דין פון שבת ביז יום טוב סיי שבת סיי יום טוב אויפבינדן מעג ער אבער אויפדרייען די געפלאכטענע אדער צושניידן טאר מען נישט. רש"י. זאגט די גמרא מיתיבי וועל איך דיר פרעגן א קשיא. און מען האט געלערנט חותמות שבקרקע, די חותמות וואס איז אין דער ערד, בשבת מתיר, שבת מעג ער עס אויפבינדן, אבל לא מפקיע ולא חותך, אבער ער טאר נישט אויפדרייען די פלעכטינג, ער טאר עס נישט שניידן, ביום טוב. און יום טוב מתיר ומפקיע וחותך, יום טוב מעג ער אפילו אפשניידן, אפילו אויפדרייען די פארפלעכטונג, זעה איך דאך פון דעם אויף אז די חותמות וואס זענען צוגעבינדן איז נישט דא דער איסור סתירה מדאורייתא, ס'נאר אסור מדרבנן, דעריבער איז עס שבת אסור און יום טוב איז מותר, וואזשע זאגט שמואל אז יום טוב איז אויכעט אסור? ענטפערט די גמרא, הא מני רב מאיר היא, דאס גייט ווי רב מאיר, דאמר וואס ער לערנט אף פוחת לכתחילה ונוטל, אזוי ווי רב מאיר איז מיקל אף פוחת לכתחילה ונוטל, אז צוליב מוקצה ונחמתה מטלטל זיין וועגן אוכל נפש, איז די זעלבע זאך, איז דא אויך דער זעלבע דין אז מפקיע. און חותך. ופליגי רבנן עליה. אבער די רבנן קריגן דאך אויף ר' מאיר'ן, און זיי האלטן אין דער משנה אז מען טאר נישט אויפברעכן לכתחילה. איז די זעלבע זאך קריגן זיי דא אויכעט, און זיי זאגן אז יום טוב איז ער נישט מפקיע און נישט חותך, ואנא דאמרי כרבנן, און איך שמואל האלט ווי די רבנן. פרעגט די גמרא, ומי פליגי רבנן עליה בחותמות שבקרקע, קריגן דען די רבנן? אויף ר' מאיר'ן בחותמות שבקרקע און זיי זאלן אסר'ן יום טוב צו צושניידן אדער אויפדרייען די פארפלעכטונג, והתניא, מ'האט געלערנט מודים חכמים לר' מאיר די חכמים זענען מודה צו ר' מאיר'ן בחותמות שבקרקע זענען זיי מודה. אז נאר שבשבת מתיר, נאר שבת איז א דין אז נאר אפבינדן מעג מען, אבל לא מפקיע ולא חותך, און ביי יום טוב איז דארט זענען די רבנן אויך מודה מתיר און מפקיע וחותך, איז דאך א קשיא אויף שמואל, ווי ווער האלט שמואל, נישט ווי רב מאיר נישט ווי די רבנן, ווייל אלע זענען דאך מתיר יום טוב.

די שטריק וואס איז געווארן צוגעבינדן די טירן פון די גריבער אין דער ערד, מתיר, מעג ער נאר אפבינדן, אבל לא מפקיע ולא חותך, אבער גיין אפדרייען די פארפלעכטונג אדער אפשניידן טאר מען ניט, אחד שבת ואחד יום טוב, סיי שבת און סיי יום טוב איז דער זעלבער דין, אבל לא מפקיע ולא חותך, זעט זיך דאך אז דער תנא האלט, אז יום טוב איז גלייך צו שבת האלט שמואל ווי דער תנא שבכלים, די חותמות וואס איז א טיר פון א שאנק וואס איז דארט צוגעבינדן מיט א שטריק, בשבת מתיר, שבת מעג מען אויפבינדן אבל לא מפקיע ולא חותך, אבער נאך גיין אויפדרייען די פארפלעכטונג אדער צושניידן טאר מען נישט, ביום טוב מתיר ומפקיע וחותך. פרעגט די גמרא. תרצת לך רישא, האסטו זייער גוט פארענטפערט די רישא אז שמואל בחותמות שבקרקע האט ער א ראיה פון דעם תנא. אלא סיפא קשיא, אבער די סיפא איז דאך שווער, שמואל האלט דאך שבכלים איז אפילו בשבת מעג מען אויכעט. מפגיהר און חותך, און דא לערנט דאך דער תנא אז פון כלים אין שבת מעג מען נאר אויפבינדן אבער מפקיע און חותך טאר מען נישט. ענטפערט די גמרא, הא מני רב נחמיה היא דיע ברייתא גייט ווי רבי נחמיה דאמר וואס ער לערנט כל הכלים אין ניטלין אלע כלים טאר מען נישט נעמען אלא דרך תשמישן. א כלי מטלטל צו זיין שבת קען איך נאר אויב איך נעם דאס אויף דער זאך אויף וואס דיע כלי איז באשטימט די כלי קען איך נאר מטלטל זיין לצורך תשמישו המיוחד לו א לעפל קען איך נאר נעמען אויף צו עסן מיט דעם לעפל, אבער נעמען דעם עפ דעם לעפל גיין צו שניידן מיט אים א פרוכט, דאס טאר מען נישט, ממילא דער טעם וואס דא שטייט אז מיט לא מפקיע ולא חותך בחותמין שבכלים איז נישט דער איסור ווייל איך בין חותך און מפקיע, ווייל ביי כלים איז נישטא דער איסור סתירה. לי יצוייר ער זאל קענען צורייסן מיט די הענט, ער זאל קענען אפלעכטן מיט די הענט, וואלט מען געמעגט. דאס וואס ער טוט דא אסר'ן איז ווייל ער דארף דאך, רעדט זיך, ער דארף האבן צו דעם א מעסער, און ר' נחמיה לערנט, אפילו א לעפל, אפילו א מלבוש, ווערט עס נישט גענומען, נאר לצורך דעם תשמיש וואס איז באשטימט פאר איר. און א מעסער איז דאך געווארן געמאכט. אויף עסנווארג, נישט אויף חותמות, און ביי דער זאך האלט ניט שמואל ווי רבי נחמיה. פרעגט די גמרא, אי רבי נחמיה, אויב דאס גייט רבי נחמיה, און דער טעם איז, ווייל די כלי ווערט נישט גענומען אלא לצורך תשמישו המיוחד לו, מאי איריא שבת, פארוואס טוט ער דא דערמאנען שבת, אפילו יום טוב נמי? יום טוב דארף מען דאך אויך נישט טארן די מעסער נעמען אויף דעם ווייל דעם זעלבן דין וואס רבי נחמיה זאגט שבת אז אין כלי ניטל אלא לצורך תשמישו המיוחד לו זאגט ער דאך דעם זעלבן דין יום טוב אויך וכי תימא דו וועסט וועלן לערנען שניא ליה לרבי נחמיה רבי נחמיה'ן איז דא א חילוק בין שבות שבת לשבות יום טוב. צווישן שבות שבת, מטלטל איז דאך נאר א שבות מדרבנן איז א חילוק, צווישן שבות שבת לשבות יום טוב, מען האט נאר מחמיר געווען שבת, אבער יום טוב האט מען נישט אזויפיל מחמיר געווען, כ'קען דאך אזוי נישט זאגן, מי שניא ליה, איז דען רבי נחמיה'ן א חילוק צווישן שבות שבת און שבות יום טוב? והתני חדא אין איין ברייתא האט מען געלערנט. מסיקין בכלים, יום טוב מעג מען העצן מיט כלים, ווייל די כלים קען מען דאך מטלטל זיין, קען מען דאך זיי מטלטל זיין אויך מען זאל מיט זיי העצן, ואין מסיקין בשברי כלים, אבער כלים וואס זענען געווארן צעבראכן יום טוב טאר מען דאך יעצט נישט מטלטל זיין, די שבורה טאר מען מיט דעם נישט העצן, איי מען קען דאך מיט דעם העצן. די האלץ מעגן זיך מטלטל ווען צום הייצן, אבער נעכטן איז דאס נישט געשטאנען אויף הייצן, ווייל נעכטן איז געווען א כלי. ותניא אידך, און האבן מיר געלערנט אין א צווייטע ברייתא, מסיקין בין בכלים בין בשברי כלים, אז מען מעג הייצן אפילו מיט שברי כלים וואס זענען געווארן צעבראכן אין יום טוב, ווייל ער האלט נישט דעם דין פון מוקצה. ותניא אידך, אין א דריטע ברייתא האבן מיר געלערנט, אין מסיקין מען טאר נישט הייצן לא בכלים ולא בשברי כלים, מיט כלים כאטש זיי זענען נישט קיין מוקצה מעג זיי מטלטל זיין מען טאר נישט מיט דעם הייצן, האב איך דאך א סתירה פון די דריי ברייתות, ומשני האט מען גענטפערט לא קשיא הא רבי יהודה, די ערשטע ברייתא וואס עס שטייט מסיקין בכלים ואין מסיקין בשברי כלים דאס גייט פון רבי יהודה. וואס רבי יהודה האלט אז שברי כלים איז מוקצה ווייל נעכטן איז דאס נישט געשטאנען אויף הייצן, הא רבי שמעון, די צווייטע ברייתא וואס שטייט מסיקין בין בכלים ובין בשברי כלים גייט ווי רבי שמעון וואס ער האלט נישט קיין מוקצה הא רבי נחמיה, דאס וואס שטייט אין מסיקין לא בכלים ולא בשברי כלים מיט כלים טאר מען אויך נישט הייצן גייט עס ווי רבי נחמיה וואס ער זאגט אז די כלי ווערט נישט גענומען אלא לצורך תשמישו. און שברי כלים טאר מען אוודאי נישט ווען ס'איז נולד. זעה איך דאך פון דעם אויך אז רבי נחמיה האלט זיין דין אויך אויף יום טוב, ווייל דא רעדט זיך דאך פון הייצן, הייצן דאך יום טוב, זעה איך דאך אז רבי נחמיה האלט יום טוב אויך אין כלי ניטל אלא לצורך תשמישו המיוחד לו. טא ווי קאנסטו זאגן אז דא גייט די ברייתא ווי רבי נחמיה? און דער טעם פארוואס ביי שבת מען טאר ניט שניידן ווייל מען דארף האבן א מעסער, אויב דאס איז דער טעם דארף מען דאך יום טוב אויך נישט האבן, ענטפערט די גמרא, תרי תנאי ואליבא דרבי נחמיה, תרי תנאים קריגן זיך וואס רבי נחמיה האלט, איינער זאגט אז ס'איז אים א חילוק צווישן שבות שבת און שבות יום טוב, דאס איז דער תנא וואס איך האב פריער געזאגט אז חותמות שבכלי איז ביי יום טוב, איז דער דין מפקיע וחותך און שבת נישט, און ס'איז דא א צווייטער תנא וואס האלט ס'איז נישט קיין חילוק, דאס איז דער תנא פון דער ברייתא וואס ער לערנט אין מסיקין לא בכלים ולא בשברי כלים, ווייל ער לערנט אזוי ווי ר' נחמיה האט געזאגט אין כלי ניטל אלא לצורך תשמישו המיוחד לו אזוי ווי ער זאגט דאס שבת זאגט ער דאס יום טוב אויכעט, רשי.